בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות, דף ו', מ'הייבמיר אן דף ה' עמוד ב' זיבן שורות פון אונטן, אלא איצטריך. איז אזוי, מ'האלטמיר דא אין די סוגיא, די גמרא זוכט א מקור אז א מצות עשה איז דוחה א לא תעשה וואס האט ביי דעם כרת. פארוואס? ווייל אזוי ווי מ'האמיר געזען, איז דא א לימוד פון עליה, וואס פון עליה האט מען גע'דרש'נט אז די מצוות עשה פון יבום איז נישט דוחה די אלע לאוו'ן פון עריות, וואס ביי די אלע לאוו'ן איז דא כרת. האט די גמרא געפרעגט וואס דארף מען האבן עליה? סתם אזוי איז דאך א עשה נישט דוחה א לאו וואס איז דא דארט כרת, נאר וואס דען מוז מען זאגן אז בדרך כלל איז א עשה יא דוחה א לאו מיט כרת, חוץ דא וואס איז דא א לימוד פון עליה. איז פארוואס טאקע זוכט מען א מקור? ווי דא א מקור אז א עשה איז דוחה א לאו פון כרת? איז די לעצטע שטיקל גמרא, די גמרא האט פרובירט ברענגען א ראיה פון מילה, פון תמיד, פון פסח, ס'איז נישט געגאנגען, און ממילא דא האלט מען דא אין סוגיא. זאגט די גמרא אלא איצטריך, די סיבה וואס מען דארף האבן עליה, איז ווייל נארמאל איז א עשה דוחה א לאו פון כרת פארוואס? ווייל סלקא דעתך אמינא, תיתי מכיבוד אב ואם, מען קען עס ארויסלערנען פון כיבוד אב ואם אז וואס? דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, זאגט די ברייתא אזוי, יכול יהא כיבוד אב ואם דוחה שבת, א מענטש וואלט געקענט טראכטן אז כיבוד אב ואם א מצוות עשה איז דוחה שבת, תלמוד לומר פאר דעם שטייט אין פסוק, איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו, און די פסוק פירט אויס אני השם, וואס פון אני השם דרשנ'ט מען, כולכם חייבים בכבודי, ס'טייטש ביסט טאקע מחויב צו מכבד זיין דיין טאטע מאמע, אבער אני השם, די אייבערשטער, איז חשוב, ס'טייטש אפילו דיין טאטע מאמע, זענען מחויב צו מכבד זיין די אייבערשטער, און ממילא שבתותי תשמורו ווי שטייט אין פסוק, דאס קומט פאר אלעס, פשט אז אוודאי די עשה פון כיבוד אב ואם איז נישט דוחה די איסור פון שבת, און מילא זאגט די גמרא אזוי, ביז אהער איז געווען א ברייתא, זאגט די גמרא מאי לאו דאמר ליה שחוט לי בשל לי, ס'טייטש פון וואס רעדט די ברייתא? לכאורה רעדט די ברייתא ביי א ציור, אז א טאטע מאמע זאגן א קינד שעכט מיר קאך מיר, דאס איז ממש אבות מלאכות, און אויף דעם ברענגט די ברייתא א לימוד פון א פסוק אז מ'טאר נישט פאלגן דעם טאטן מאמע, ווייל די עשה איז נישט דוחה די לא תעשה פון שבת. וטעמא דכתב רחמנא את שבתותי תשמורו הא לאו הכי דחי, וואס טייטש לכאורה וואס דארף מען א פסוק אז די עשה פון כיבוד אב ואם איז נישט דוחה אזא סארט לא תעשה, די לא תעשה פון שבת פון שחוט לי בשל לי מאכן א מלאכה איינע פון די ל"ט מלאכות שבת איז דאך דא ביי דעם כרת. ס'איז דא סקילה טאמער ס'איז מיט עדים און התראה אבער אן דעם איז דאך דא כרת און מילא פשוט א לאו וואס דא דארט כרת איז א עשה נישט דוחה אלא מאי פון דאס אז מ'זעהט אז ס'איז נישט אזוי פשוט פון דאס אז מ'זעהט אז מ'דארף א פסוק די פסוק מוז אונז קומען לאזן הערן אז ס'איז נישט אזוי אז א עשה איז נישט דוחה א לאו פון כרת קען מען פון דא ארויסדרינגען אז טאקע דא איז א עשה נישט דוחה א לאו פון כרת ווייל מ'לערנט ארויס אין א פסוק, אבער אלע אנדערע פלעצער איז א עשה יא דוחה א לאו מיט כרת, און ממילא מיט דעם פארשטייט מען וואס מען דארף האבן עליה, מ'דארף האבן עליה ווייל אן דעם וואלט מען טאקע געזאגט אז יבום איז דוחה די לאו פון עריות, זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, לא, ווער זאגט אז די ברייתא פון איש אמו ואביו תיראו רעדט אז די טאטע מאמע זאגן פארן קינד שחוט לי בשל לי אז די טאטע זאגט פארן קינד מאך א אב מלאכה, קען זיין ס'רעדט זיך פון לאו דמחמר, ס'איז דא א איסור שבת שטייט אין פסוק, לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך, די פסוק זאגט ובהמתך, א בהמה א מענטש איז מצווה בשביתת בהמתו, א בהמה דארף אויך רוען שבת, טאמער א מענטש מאכט זיין בהמה זאל טון א מלאכה, ער פירט די בהמה מיט אזא לאסט אויף דעם, איז ער עובר אויף א לאו, אבער כרת איז נישט דא ביי דעם, און ממילא זאגט די גמרא, איז שוין ווייטער נישט קיין ראיה, ווייל דער פסוק רעדט נישט פון א לאו פון כרת, איז קענסטו נישט דא א ראיה ברענגען? זאגט די גמרא, איך פארשטיי נישט, אויב אזוי איז עפעס בעסער, ואפילו הכי לא דחי, ווילסטו מיר זאגן אז די תורה זאגט אונז אז איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו, אז די מצוה פון כיבוד אב ואם איז נישט דוחה די לאו פון מחמר, אזוי, אלא דקיימא לן דאתי עשה ודחי לא תעשה, ליגמר מהכא דלא דחי לידחי, ס'טייטש אונז ווייסמער דאך א כלל, און ווי מ'האט געזעהן מ'לערנט עס ארויס פון ציצית, אז עשה דוחה לא תעשה, נאר וואס, פרובירסט מיר זאגן אפשר כרת איז הארבער, אבער דאס איז גאנץ פשוט געווען ביי אונז אלע, אז עשה איז דוחה לא תעשה, פלוצלינג זאגסטו מיר דא אז דו האסט א לימוד אז ס'איז נישט אזוי, האסט א לימוד איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו, אז ווען א טאטע הייסט זאל זיין א מחמר, וואס מחמר איז סך הכל א לאו אן קיין כרת, זאגסטו אז פון די פסוק זעהט מען אז מען טאר נישט פאלגן דעם טאטן, פשט האסט דא א פסוק א לימוד אז א עשה איז נישט דוחה לא תעשה, איז לערן ארויס פון דא אויף כל התורה כולה אז א עשה איז נישט דוחה לא תעשה, און אונז ווייס מיר ס'איז נישט אזוי, אונז ווייס מיר אז א עשה איז יא דוחה לא תעשה, וכי תימא, איי זאגט די גמרא אז מ'וועלן זאגן ניין, ס'איז נישט קיין קשיא, ס'טייטש אוודאי רעדט מען דא פון מחמר, איי זאל מען פון דא ארויס לערן אויף כל התורה כולה מען קען נישט, ווייל שאני לאוי דשבת דחמירי, שבת איז הארבער פון די גאנצע תורה, ווי רש"י זאגט, שטייט אין עירובין די גמרא זאגט אין עירובין מחלל שבת כעובד עבודה זרה שבת אנדערש מ'קען נישט פון דא ארויסלערנען זאגט די גמרא ס'איז נישט ריכטיג ווייל והא תנא בעלמא קאי ולא קפריך מ'זעט אין אסאך אנדערע פלעצער אז מ'לערנט יא ארויס זאכן פון שבת און קיינער פרעגט נישט די שאלה אז שבת איז הארבער מ'קען נישט ארויסלערנען פון שבת און די גמרא ברענגט נאך א ראיה ווי זעט מען דתניא מיר האבן געלערנט א ברייתא יכול אמר לו אביו היטמא מ'וואלט כ'וואלט געמיינט אז ווען א טאטע זאגט פאר א זון ווען די זון איז א כהן און די טאטע זאגט אים זיי זיך מטמא פאר א מת, שטייט דאך אין פסוק א כהן לנפש לא יטמא, טאר זיך נישט מטמא זיין, דער טאטע זאגט פארן זון, זיי עובר אויף די לאו, או שאמר לו, אל תחזיר, אדער א טאטע זאגט פאר א זון, געב נישט צוריק עפעס אבידה וואס ער האט געטראפן, שטייט דאך אין פסוק לא תוכל להתעלם, מען דארף יא, טאטע זאגט זאל עובר זיין אויפן לאו, יכול ישמע לו, כ'וואלט געמיינט אז דער זון זאל פאלגן דעם טאטן, תלמוד לומר, פאר דעם זאגט די ברייתא, שטייט אין פסוק, איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו, די פסוק וואס מ'האט פריערט געזען, כולכם חייבים בכבודי, וואס פון די פסוק זעט מען, לגבי שמירת שבת, זעט מען אז מ'טאר נישט פאלגן א טאטן, און די זעלבע זאך ביי אלע אנדערע לאוו'ן, זעען מיר דאך דא אין די ברייתא, אז מען לערנט יא ארויס פון שבת אויף אנדערע פלעצער, און ממילא זאגט די גמרא, קענסטו מיר נישט יעצט זאגן, אז איש אמו ואביו תיראו די פריערדיגע ברייתא, רעדט זיך ביי מחמר, ווייל טאמער טאקע דער פסוק רעדט זיך ביי מחמר, וואלט מען פון דא ארויסגעלערנט אויף אלע אנדערע פלעצער אז א עשה איז נישט דוחה א לא תעשה, און מען ווייסט אז ס'איז נישט אזוי. נאר וואס דען, מוז מען אוודאי זאגן אז דער פסוק רעדט פון געהעריגע מלאכות, פון שחוט לי, פון בשל לי, ווען א טאטע זאגט א זון, טו אן אב מלאכה, זאגט אויף דעם דער פסוק, ניין, טארסט נישט פאלגן דעם טאטן, איז קען מען פון דא מדייק זיין אז דווקא דא זאגט מען עשה איז נישט דוחה א לא תעשה מיט כרת, אבער אלע אנדערע פלעצער איז א עשה דוחה א לא תעשה אפילו מיט כרת, און במילא מיט דעם פארשטייט מען שוין פארוואס מען דארף האבן עליה ביי ייבום, ווייל אן דעם וואלט מען געזאגט אז די מצוה פון ייבום איז דוחה די לאו פון עריות. זאגט אבער די גמרא ס'נאכאלץ נישט ריכטיג, ווייל מען קען עס אפפרעגן, אלא משום דאיכא למיפרך, מה להנך שכן הכשר מצוה? וואס טייטש אזוי? אונז גיימער דא מיט רש"י'ס מהלך, תוס', אלע אנדערע ראשונים לערנען אנדערש, אונז גיימער דא מיט רש"י. פשט פון דעם איז, לאמיר צוריק גיין צו דער פסוק איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו. אונז האמיר געוואלט ארויסלערנען פון דעם פסוק, אז אונז האמיר א פסוק, אז א עשה איז נישט דוחה א לאו מיט כרת, וואס פון דעם וויל מען מדייק זיין דווקא דא, דווקא ביי כיבוד אב איז א עשה נישט דוחה א לאו כרת, אלע אנדערע פלעצער יא, פאר דעם דארף מען האבן עליה, אזוי האט מען געשמועסט, אבער זאגט די גמרא, ס'איז נישט ריכטיג פארוואס? ווייל איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו, וואס איז די מעשה? די מעשה איז, א טאטע זאגט פאר א זון, זאלסט שעכטן אן אקס לאמיר זאגן שבת, זאלסט מחלל שבת זיין, און די זון האט דא צוויי ברירות, אדער היט ער שבת, טייטש אדער היט ער דעם לא תעשה, אדער פאלגט ער אונטער דעם טאטן, אדער היט ער די עשה, וואס טייטש איינס איז זיך סותר צום צווייטן, ער האט נישט דא קיין צוויי ברירות, אדער קען מקיים זיין די עשה פון כיבוד אב און עובר זיין אויף די לא תעשה פון חילול שבת, אדער קען מקיים זיין די לא תעשה און האלטן שבת און עובר זיין אויף דעם עשה פון כיבוד אב. דא ביי אזא סארט מעשה זאגט די גמרא, האסטו טאקע א גוטע לימוד אז נארמאל איז א עשה דוחה אזא סארט לא תעשה, דא נישט, דא ביי כיבוד אב נישט, אונז האמיר א לימוד פון א פסוק, אלע אנדערע פלעצער טאקע ווען ס'וואלט געווען א סתירה צווישן א עשה מיט א לא תעשה, אפילו מיט כרת, איז די עשה דוחה די לא תעשה. דאס איז נארמאל. וואס איז אבער טאמער ס'איז דא אן אנדערע וועג? ס'איז דא א דריטע וועג. דאס דא איז דאך נאר געווען צוויי וועגן, אדער פאלגט מען דעם טאטן אדער פאלגט מען נישט דעם טאטן. נישט דא קיין דריטע וועג. ביי ייבום, זאגט די גמרא, איז דא א דריטע וועג. וואס איז די דריטע וועג? חליצה. ס'טייטש אזוי, ווען ס'וואלט נאר געווען צוויי וועגן, ס'וואלט נישט געווען א ברירה פון חליצה, דעמאלטס וואלט איך טאקע געזאגט אז ס'דא צוויי וועגן, אדער ער איז מייבם איז ער עובר אויף די לאו פון עריות, אדער ער איז נישט מייבם איז ער עובר אויף די עשה פון ייבום, זאגט מען טאקע עשה דוחה לא תעשה אפילו א לא תעשה מיט כרת, אבער ווען ס'איז דא א דריטע וועג, אויף דעם האבן מיר נישט קיין לימוד, דא איז דאך דא א דריטע וועג, מ'קען חולץ זיין און אויף גארנישט עובר זיין, און במילא זאגט די גמרא, איז אפילו נישט מסתבר צו זאגן אז די עשה זאל דוחה זיין די לא תעשה מיט כרת, איז ווייטער, וואס דארף מען האבן די עליה? נאר וואס דען? זאגט טאקע די גמרא, איך וועל דיר ברענגען אן אנדערע לימוד, איך וועל דיר ברענגען א לימוד אז א עשה איז דוחה א לא תעשה מיט כרת, אפילו ווען ס'איז דא דריי וועגן, אפילו ווען ס'איז דא א וועג ארויס, פון ווי וועל איך דיר א ראיה ברענגען, אלא סלקא דעתך אמינא, תיתי מבנין בית המקדש, איך וועל דיר א ראיה ברענגען פון בנין בית המקדש, און דא גיימיר זען די גאנצע שקלא וטריא פון די המשך דא איז פונקט ווי ביז אהער, פונקט ווי כיבוד אב, נאר וואס? דא וועט זיין נאך א לימוד, און אזוי ווי מען האט שוין געזען, אם אינו ענין לזה תנהו לענין אחר, ווען עס איז דא צוויי פון די זעלבע סארט לימודים, קען מען נוצן די צווייטע אויף א אנדערע זאך, אין דעם מהלך גייט יעצט גיין די גמרא, מען קען עס ארויס פון בנין בית המקדש אז וואס, דתניא מען האט געלערנט אין א ברייתא, יכול יהא בנין בית המקדש דוחה שבת, איך וואלט ווען געמיינט בנין בית המקדש איז דוחה שבת תלמוד לומר שטייט אין פסוק, את שבתותי תשמורו, און שטייט גראד ווייטער ומקדשי תיראו, דרשנט מען כולכם חייבים בכבודי. אז ס'איז נישט אזוי אז מען דארף היטן שבת אפילו אויפן חשבון פון בנין בית המקדש מען טאר נישט בויען די בית המקדש שבת אזוי זאגט די ברייתא מאי לאו לכאורה פון וואס רעדט די ברייתא בבונה וסותר פון ממש פון טוהן מלאכות שבת טעמא דכתב רחמנא את שבתותי תשמורו הא לאו הכי דחי און זעהן מיר פון דא אז מען דארף א פסוק די פסוק דארף אונז זאגן אז די עשה פון בנין בית המקדש איז נישט דוחה די לאו פון שבת די לאו מיט כרת איז משמע אז אלע אנדערע פלעצער איז א עשה יא דוחה א לאו פון כרת זאגט די גמרא לא לאו דמחמר די זעלבע תירוץ פון פריער מען רעדט נישט דא פון א לאו מיט כרת מען רעדט דא לאו דמחמר וואס האט נישט קיין כרת זאגט די גמרא דאס קען נישט זיין אזוי ווי פריער ואפילו הכי לא דחי ואלא דקיימא לן דאתי עשה ודחי לא תעשה ליגמר מהכא דלא דחי ס'טייטש טאמער דא רעדט מען פון א לאו דמחמר קומט אויס האסט דא א פסוק וואס שטייט אין פסוק אז א עשה איז נישט דוחה א לא תעשה אפילו א לא תעשה אן קיין כרת? און ס'איז דאך נישט אזוי, אונז ווייס מיר א כלל אז א עשה איז יא דוחה א לא תעשה, איי וכי תימא וועסט מיר וועלן זאגן שאני לאוי דשבת דחמירי, און פון שבת קען מען עס נישט ארויסלערנען אויף אנדערע פלעצער, זאגט די גמרא ס'נישט ריכטיג, ווייל והא תנא בעלמא קאי ולא קא פריך, מ'זעט אין גענוג פלעצער מ'לערנט יא ארויס פון שבת, און די גמרא צייכנט צו די זעלבע ראיה נאך א ברייתא וואס מ'זעט טאקע מ'לערנט ארויס פון שבת, שטייט אין די ברייתא דתניא, יכול אמר לו אביו, היטמא, או שאמר לו אל תחזיר, יכול ישמע לו, תלמוד לומר, איש אמו ואביו תיראו, כולכם חייבים בכבודי, איז ווייטער זעט מען מ'קען יא ארויסלערנען פון שבת, און ממילא קען נישט זיין פשט אין די ברייתא איז מחמר, ווייל טאמער פשט איז טאקע מחמר, וואלט מען פון דא ארויסגעלערנט אויף כל התורה כולה אז א עשה איז נישט דוחה א לא תעשה, און מען ווייסט ס'איז נישט אזוי, נאר אוודאי רעדט די ברייתא נישט פון מחמר נאר ממש פון אבות מלאכות, פון בונה וסותר, און פון דעסטוועגן זעט מען אז דווקא דא איז א עשה נישט דוחה א לאו מיט כרת, אבער אלע אנדערע פלעצער איז א עשה יא דוחה א לאו מיט כרת, און ממילא מיט דעם פארשטייט מען פארוואס מען דארף האבן די עליה, ווייל איבעראל איז א עשה דוחה א לאו מיט כרת, חוץ ביי יבום איז נישט אזוי, זאגט אבער די גמרא ווייטער אזוי ווי פריער, אלא משום דאיכא למיפרך, מה להנך, שכן הכשר מצוה, ס'טייטש ווי נישט ווי, דא איז נישט דא קיין צוויי ברירות, ווען ס'קומט צו בנין בית המקדש, אדער בויט מען שבת אדער בויט מען נישט, נישט דא א דריטע אפציע, נישט דא קיין דריטע ברירה, ממילא קען זיין טאקע ביי אזעלכע סארט זאכן וואס ס'איז נאר דא צוויי ברירות, דארט האסטו א גוטע לימוד אז א עשה איז דוחה א לא תעשה אפילו מיט כרת, אבער ביי פלאץ וואס ס'איז דא דריי ברירות, ס'דא א וועג ארויס? ס'דא א דריטע וועג? איז דארט איז אוודאי א עשה נישט דוחה א לא תעשה מיט כרת און ווייטער ביי יבום וואס ביי יבום איז דא דריי וועגן ס'איז דאך אויך דא א וועג פון חליצה ס'דא א וועג ארויס איז אוודאי א עשה נישט דוחה א לא תעשה מיט כרת איז וואס דארף מען האבן די עליה? זאגט די גמרא, הכשר מצוה, תיפוק לי מהתם, ס'טייטש אזוי, אונז האמער דאך דא צוויי פסוקים, די ערשטע פסוק רעדט זיך ביי כיבוד אב, וואס שטייט אין פסוק איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו, און די צווייטע פסוק רעדט זיך ביי בנין בית המקדש את שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו, און ממילא זאגט די גמרא, נאך די ערשטע פסוק האסטו מיר געקענט פרעגן די קשיא אז ס'איז נישט קיין ראיה פון דעם פסוק צו יבום, ווייל די פסוק רעדט זיך ביי א פלאץ וואו ס'איז נישט דא קיין דריטע ברירה, אז ס'איז נישט דא קיין דריטע ברירה, דארט איז טאקע עשה דוחה לא תעשה מיט כרת אבער דארט איז דא דריי ברירות דארט איז נישט אזוי אבער נאכדעם וואס ס'איז דא נאך א פסוק נאך א פסוק פשט ס'דא א איבעריגע לימוד און אונז ווייסט מען דאך א כלל אם אינו ענין לזה תנהו לענין אחר אז ס'איז דא א איבעריגע לימוד דארף מען עס נוצן מען דארף נישט צוויי לימודים אויף די זעלבע זאך און די צווייטע פסוק אוודאי זאגט די גמרא די פסוק פון את שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו קען מען אוודאי נוצן אז אפילו ביי א פלאץ איז דא א דריטע ברירה זאגט מען אויך אז עשה דוחה א לא תעשה מיט כרת און במילא מיט דעם זאגט די גמרא פארשטיי מיר וואס מען דארף האבן די עליה, ווייל ווען נישט שטייט עליה, וואלט איך געזאגט אפילו דא אפילו ביי יבום, וואו ס'איז דא א דריטע ברירה פון חליצה, איז די עשה פון יבום איז דוחה די לאו פון עריות, קומט די עליה זאגן אז ס'איז נישט אזוי. זאגט די גמרא, אין הכי נמי, וואס טייטש, ביזט גערעכט, נאר וואס, בכל זאת ביזטו נישט גערעכט, פארוואס? ווייל די צווייטע פסוק וואס דו האסט גענוצט, את שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו, וואס דו האסט פון דעם גע'דרש'נט אז עשה דוחה א לא תעשה מיט כרת, האסט נישט גוט גענוצט דעם פסוק, ס'טייטש מען דארף די פסוק אויף א צווייטע לימוד, זאגט די גמרא ואת שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו למה לי, מיבעי ליה לכדתניא, מען דארף עס אויף א אנדערע לימוד אינגאנצן, און מילא איז דאס נישט קיין איבעריגע פסוק, און מילא האסטו נישט קיין ראיה, וואס נוצט מען יא די פסוק, האט מען געלערנט אין די ברייתא אזוי, יכול יתיירא אדם ממקדשי, כ'וואלט ווען געמיינט, שטייט אין פסוק, ומקדשי תיראו, מען דארף מורא האבן פון בית המקדש, וואלט איך געמיינט אז עס טייטש מורא האבן, דארף ממש דינען אין בית מקדש אזוי ווי מען דינט די אייבערשטער, תלמוד לומר פאר דעם שטייט אין פסוק, את שבתותי תשמרו ואת מקדשי תיראו, די תורה האט מקיש געווען די צוויי, נאמרה שמירה בשבת, ונאמרה מורא במקדש, מה שמירה האמורה בשבת, לא משבת אתה מתיירא, שטייט מען דארף היטן שבת, אוודאי מען דארף נישט מורא האבן פון שבת שטייט אפילו נישט מען דארף מורא האבן פון שבת, שטייט מען דארף היטן שבת, אלא נאר ממי שהזהיר על השבת, פון וועם דארף מען מורא? פארוואס דארף מען היטן שבת? ווייל מען דארף מורא פון באשעפער. אף מורא האמורה במקדש. די זעלבע זאך וואס שטייט ומקדשי תיראו מיינט נישט לא ממקדש אתה מתיירא נישט פון בית המקדש אליין, אלא ממי שהזהיר על המקדש נאר פון באשעפער. ואיזו היא מורא מקדש? וואס מיינט דאס מורא מקדש? וויאזוי פירט מען זיך אויף מורא מקדש, לא יכנס אדם בהר הבית במקלו, במנעלו, א מענטש זאל נישט ארויפגיין אין הר הבית מיט זיין שטעקן, מיט זיין שיך, בפונדתו, מיט זיין בערזל אדער א סארט גארטל וואס איז געווען מיט געלט אינעווייניג, ובאבק שעל גבי רגליו אדער מיט שטויב אויף די פיס, ולא יעשה קפנדריא, מ'זאל נישט מאכן פון בית המקדש אזא שארטקאט, א קיצור דרך, גיין פון איין זייט אזוי אריבער גיין צו די אנדערע זייט, זאל מען נישט טון, ורקיקה, און שפייען אין בית המקדש טאר מען אוודאי נישט מקל וחומר, א קל וחומר וואס איז א קל וחומר? זאגט רש"י, שטייט אין מגילת אסתר, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק, איז מה דאך מ'טאר נישט אריינגיין צו א מלך בשר ודם מיט א זאק, וואס א זאק איז נישט שמוציג, ס'איז נאר ס'פאסט נישט, איז כל שכן מען טאר נישט שפייען אין בית המקדש. על כל פנים, זאגט די ברייתא ווייטער ואין לי אלא, בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שאין בית המקדש קיים, מנין, ווי ווייסט מען היינטיגע צייטן אויך אזוי אדער אז דאס איז נאך אלץ דא א דין מורא מקדש, תלמוד לומר, שטייט אין פסוק את שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו, און יעצט דרש'ט מען אויף צוריק, מה שמירה האמורה בשבת לעולם, אזוי ווי שבת דארף מען היטן אלעמאל, אף מורא האמורה במקדש לעולם, אפילו נאכן חרבן דארף מען זיך פירן דארט אויף מקום המקדש במורא מקדש די אלע הלכות איז ווייטער קיים, על כל פנים קומט אויס אז די פסוק פון את שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו ניצט מען אויף עפעס אנדערש, קומט אויס אויב אזוי אז אונז האבן סך הכל איין פסוק די פסוק פון כיבוד אב, וואס פון דארט נעמט מען ארויס אז אלגעמיין איבעראל איז טאקע עשה דוחה לא תעשה מיט כרת, אבער דאס איז נאר ביי א פלאץ וואו ס'איז דא צוויי ברירות, אדער יא אדער נישט, א פלאץ איז דא א דריטע ברירה, א פלאץ איז דא א וועג ארויס, דארט האב איך בכלל נישט געהאט קיין הוה אמינא אז א עשה זאל דוחה זיין א לאו מיט כרת, און ממילא צוריק שווער, וואס דארף מען האבן די עליהו? אלא נאר, זאגט די גמרא, די גמרא ברענגט א צווייטע מקור, אז א עשה איז דוחה א לאו מיט כרת, ממילא וועט מען פארשטיין וואס מען דארף די עליהו, אלא סלקא דעתך אמינא, תיתי מהבערה. מען קען ארויסלערנען פון די לאו פון הבערה פון אנצינדן א פייער שבת אז א עשה איז דוחה א לאו מיט כרת. ווי זעט מען דאס? דתנא דבי רבי ישמעאל, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק, לא תבערו אש בכל מושבותיכם, מה תלמוד לומר? צו וואס קומט די פסוק? און די גמרא האקט גראד אריין, וואס טייטש מה תלמוד לומר? אי לרבי יוסי ללאו, אי לרבי נתן לחלק. ס'דא א באקאנטע מחלוקת צווישן רבי יוסי און רבי נתן, וואס איז די לאו פון לא תבערו אש בכל מושבותיכם? ווייל בעצם שטייט דאך שוין אלע לאוין די ל"ט מלאכות, פארוואס שטייט באזונדער אויסגערעכנט די לאו פון הבערה פון אנצינדן א פייער? איז ר' יוסי האלט ס'איז ללאו. ס'טייטש אלע אנדערע מלאכות אלע אנדערע ל"ח מלאכות איז דא איז דא ביי דעם א חיוב מיתה, חוץ פון הבערה איז נאר א לאו, מ'קריגט נאר מלקות ס'איז נישטא קיין מיתת בית דין ביי דעם אזוי האלט ר' יוסי. און ר' נתן האלט ס'איז לחלק, וואס טייטש לחלק רש"י דא זאגט אנדערש ווי אלע אנדערע פלעצער, רש"י דא איז מסביר לחלק אז כ'וואלט ווען געמיינט אז מ'איז חייב מיתה נאר טאמער מ'איז עובר אויף אלע ל"ט מלאכות, דערפאר רעכנט אויס די פסוק די מלאכה באזונדער, זאלסט וויסן ניין אז יעדע מלאכה איז באזונדער, מיט די באקאנטע כלל אז כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל איז לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, פשט יעדע מלאכה איז א לאו פאר זיך, דתניא מ'האבן געלערנט א ברייתא הבערה ללאו יצאה, דברי ר' יוסי, ר' נתן אומר לחלק, על כל פנים, יעדער ווייסט אז ס'איז דא א מחלוקת אין פסוק, וואס פרעגט דא די ברייתא מה תלמד לומר? איז די גמרא מסביר ואמר רבא, תנא, מושבות קא קשיא ליה. וואס טייטש, די תנא פון די ברייתא, די תנא דבי רבי ישמעאל, האט נישט געהאט קיין פראבלעם וואס איז די פסוק לא תבערו אש בכל מושבותיכם, געוואוסט פון די מחלוקת צווישן רבי יוסי און רבי נתן. די קשיא איז געווען, וואס מיינט בכל מושבותיכם? מושבות מה תלמד לומר? נארמאל בכל מושבותיכם מיינט, אין ארץ ישראל און אויך אין חוץ לארץ, אבער דא ביי חילול שבת, ווי קומט עס אריין? מכדי שבת חובת הגוף היא, שבת איז דאך א חובת הגוף, ס'איז נישט קיין חובת קרקע, וחובת הגוף נוהגת בין בארץ בין בחוץ לארץ, יעדע מצוה וואס איז א חובת הגוף איז דא אין ארץ ישראל און חוץ לארץ, מושבות דכתב רחמנא בשבת למה לי? פארוואס דארף שטיין בכל מושבותיכם? ווען ס'וואלט געווען א מצוה אויף די ערד, ביי קרקע, דארט פאסט צו זאגן בכל מושבותיכם, ס'איז אויך דא אין חוץ לארץ, ווייל נארמאל די מצוות וואס זענען נישט חובת הגוף, ס'חובת קרקע איז נאר דא אין ארץ ישראל, אבער אז ס'חובת הגוף ווי פאסט דער לשון, זאגט די ברייתא, משום ר' ישמעאל אמר תלמיד אחד, לפי שנאמר, שטייט אין פסוק וכי יהיה באיש חטא משפט מוות והומת, דער פסוק זאגט אז ווען איינער איז חייב מיתה, איז דא א מצוה אויף בית דין אים צו הרג'ענען, שומע אני, בין בחול בין בשבת, וואלט איך געמיינט אז שבת איז אויך דא מיט די מצוה, איי מה אני מקיים מחלליה מות יומת, מען טאר דאך נישט מחלל שבת זיין, איז בשאר מלאכות, חוץ ממיתת בית דין יא, אלע אנדערע מלאכות טאר מען נישט טון שבת, אבער מיתת בית דין מעג מען יא, או אינו אפשר פארקערט, או אינו אלא אפילו מיתת בית דין, אפילו מיתת בית דין טאר מען אויך נישט מקיים זיין שבת, איי מה אני מקיים והומת, וואס טוט זיך מיט והומת, וועל איך זאגן והומת איז בחול ולא בשבת, נאר וואכן, שבת איז נישט דא די מצוה, או אינו אפשר פארקערט זאגט די גמרא, אלא אפילו בשבת קען זיין שבת איז יא דא, וויאזוי ארבעט עס? תלמוד לומר, פאר דעם קומט דער פסוק, לא תבערו אש בכל מושבותיכם, פאר דעם דארף איך די בכל מושבותיכם, ולהלן הוא אומר, שטייט אין פסוק והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם, וואס דער פסוק רעדט זיך לגבי א רוצח וואס מען דארף אים הרג'ענען אין בית דין, שטייט אויך דער לשון מושבותיכם, און ממילא דרש'ט מען א גזירה שווה מושבותיכם מושבותיכם, מה מושבות האמורות להלן בבית דין, אף מושבות האמורות כאן בבית דין, אזוי ווי דארט רעדט מען פון בית דין, דער פסוק רעדט זיך דאך פון א רוצח וואס מען איז אים דן אין בית דין, און די זעלבע זאך דא,

טאר נישט, מיינט בית דין טאר נישט הרג'ענען איינער וואס איז מחיוב מיתה שבת. יעצט, מאי לאו, זאגט די גמרא, ר' נתן היא דאמר לחלק יצאת, ס'טייטש אונז האבן דאך געזען א מחלוקת ר' נתן און ר' יוסי, ר' יוסי האט געהאלטן אז הבערה איז נאר א לאו, ס'טייטש נאר חייב מלקות, ר' נתן האט געזאגט ניין, ס'איז חייב מיתה, מ'איז חייב כרת, און לכאורה זאגט די גמרא, די ברייתא גייט כשיטת ר' נתן, אז די לאו פון הבערה, די מלאכה פון הבערה, איז מען חייב מיתה אויף דעם, מ'איז חייב כרת אויף דעם. טעמא וטעמא זאגט די גמרא דכתב רחמנא, לא תבערו, הא לאו הכי דחי, ס'טייטש אזוי, לכאורה די לאו פון הבערה איז מען חייב כרת אויף דעם, פון דעסט וועגן אונז דארף מען א פסוק, די פסוק זאל אונז קומען לאזן הערן אז בית דין הרג'ט נישט שבת, לכאורה די סברה וואלט אליין אזוי געזאגט, א מענטש וואלט פארשטאנען אז ווי קען קומען א עשה וואס בית דין איז מצווה צו הרג'נען מענטשן, און די עשה זאל דוחה זיין א לאו מיט כרת. נאר וואס דען? פון דאס וואס מען זעט אז מען דארף א פסוק, די פסוק זאל אונז זאגען אז די עשה איז נישט דוחה די לאו מיט כרת, איז משמע אז אלע אנדערע פלעצער איז א עשה יא דוחה א לאו מיט כרת, און ממילא מיט דעם זאגט די גמרא פארשטיי מיר שוין צוריק דעם עליה, ווייל נארמאל איז א עשה דוחה א לאו מיט כרת, און דארף מען האבן א ספעציעלע עליה צו זאגן אז ביי יבום איז נישט אזוי. זאגט די גמרא לא, ר' יוסי, ווער זאגט די ברייתא גייט כשיטת ר' נתן, קען זיין די ברייתא גייט כשיטת ר' יוסי, וואס רבי יוסי האלט הבערה איז א פשוטע לאו, ממילא קענסטו נישט א ראיה ברענגען לגבי א לאו מיט כרת. זאגט די גמרא, וואס האסטו מיר געזאגט אז עס גייט מיט רבי יוסי, איך האב אויך נישט קיין פראבלעם מיט דעם, עס איז נאך אלץ דא א גוטע ראיה אפילו עס גייט מיט רבי יוסי, פארוואס? ווייל ותיהוי נמי רבי יוסי, שוין רבי יוסי, אימא דאמר רבי יוסי הברה ללאו יאצא ס, הברה גריידא ס, סטייטש ווען האלט רבי יוסי ס'נאר דא מלקות, ביי א פשוטע הבערה איינער צינדט אן א פייער איז ער חייב מלקות, אבער הבערה דבית דין, ס'טייטש ווען בית דין מאכט הבערה, ווען בית דין גייט הרג'נען איינער וואס איז חייב שריפה, בישול פתילה היא, חוץ דעם וואס מען צינדט אן א פייער דארף מען דאך אויך אויפקאכן די בליי, וויאזוי מאכט מען שריפה? מען קאכט אויף בליי, מען גיסט עס אריין פארן מענטש אין מויל, איז בישול, אויף בישול איז אוודאי רבי יוסי אויך מודה מען איז חייב מיתה מען איז חייב כרת, ואמר רב ששת, מה לי בישול פתילה, מה לי בישול סמנין, וואס טייטש א געהעריגע בישול, קאכן בליי איז ממש בישול, און ממילא אז ס'איז ממש בישול איז רבי יוסי אויך מודה ס'איז דא כרת אויף דעם, און ממילא אז מען דארף א שפעציעלע פסוק אז די פסוק זאל אונז זאגן אז בית דין טאר דאס נישט טון, זעהן מיר אז נארמאל וואלט איך געזאגט אז בית דין וואלט עס יא געמעגט טון, פארוואס? ווייל נארמאל וואלט איך געזאגט עשה איז דוחה לא תעשה אפילו מיט כרת, און ממילא פאר דעם פארשטייט מען וואס מען דארף האבן עליה אז ביי יבום איז נישט אזוי, זאגט די גמרא, אמר רב שימי בר אשי, זאגט רב שימי בר אשי ניין, האי תנא, לאו משום דאתי עשה ודחי לא תעשה, אלא משום דמייתי מקל וחומר, ס'טייטש זאגט רב שימי בר אשי האסט נישט גוט פארשטאנען די ברייתא, דו האסט פארשטאנען די ברייתא אז די סיבה וואס מען דארף האבן א לימוד אז בית דין טאר נישט הרג'נען שבת, איז ווייל ווען נישט וואלט איך געזאגט זיי מעגן יא, ווייל אתי עשה ודחי לא תעשה אפילו א לא תעשה מיט כרת דערפאר דארף מען א לימוד, זאגט רב שימי בר אשי ס'איז נישט ריכטיג, נאר וואס? אן א לימוד אן א פסוק וואלט איך געזאגט בית דין מעג הארגענען איינעם שבת נישט ווייל אתי עשה ודחי לא תעשה, נאר ווייל עס איז דא א קל וחומר ס'איז דא א שפעציעלע קל וחומר, און פאר דעם דארף מען א פסוק אז מען מאכט נישט די קל וחומר, און ממילא ווייטער נישט קיין ראיה, וואסערע קל וחומר? והכי קאמר, מה אני מקיים מחלליה מות יומת בשאר מלאכות חוץ ממיתת בית דין, אבל מיתת בית דין דחיא שבת מקל וחומר, די קל וחומר וואלט געווען אזוי, ומה עבודה שהיא חמורה ודוחה שבת, עבודה עבודת הקרבנות די עבודה אין בית המקדש איז דאך דוחה שבת מען מאכט די עבודה שבת, פון דעסט וועגן רציחה דוחה אותה, רציחה איז דוחה די עבודה, ווי ס'שטייט אין פסוק שנאמר מעם מזבחי תקחנו למות, אז טאמער א כהן האט געהארגעט איינעם א רוצח, קומט ער בית המקדש מאכן די עבודה, טראגט מען אים ארויס בית המקדש מען לאזט אים נישט מאכן די עבודה, וואס טייטש רציחה איז הארבער פון עבודה, און עבודה איז הארבער פון שבת, און ממילא שבת שנדחית מפני עבודה, אינו דין שתהא רציחה דוחה אותה, וואס טייטש אז רציחה איז שטערקער פון עבודה און עבודה איז שטערקער פון שבת, איז אוודאי רציחה שטערקער פון שבת, און ממילא אז מען כאפט א רוצח און מען דארף אים הרג'נען, מעג מען אים לכאורה הרג'נען שבת, אזוי וואלט מען געזאגט, פאר דעם דארף מען א לימוד אז ס'איז נישט אזוי, אבער נישט ווייל אתי עשה ודחי לא תעשה. איי פרעגט די גמרא, טאמער טאקע דאס איז פשט אין די ברייתא, און מאי או אינו דקאמר, ס'טייטש אז מען קוקט אריין די לשון הברייתא, די ברייתא טאנצט דאך אהין און צוריק, איז משמע אין די ברייתא אז נאכדעם וואס די ברייתא האט פעסטגעשטעלט אז מען דארף האבן א לימוד ווייל אן די לימוד וואלט איך געזאגט אז מיתה איז דוחה שבת, זאגט די ברייתא או אינו אפשר נישט, פארוואס אפשר נישט האסט דאך געזאגט א גוטע קל וחומר, אן א לימוד אן א פסוק וואלט איך גענוצט די קל וחומר, וואס איז די צד נישט צו נוצן די קל וחומר, איז די גמרא מסביר הכי קאמר, לויט די הסבר דארף מען מסביר זיין די ברייתא, אז די ברייתא מיינט צו זאגן קבורת מת מצוה תוכיח שדוחה את העבודה ואינה דוחה את השבת, דאס האט די ברייתא געזאגט אבער בכל זאת קען מען אפפרעגן די קל וחומר, וויאזוי? ווייל קבורת מת מצוה צו באגראבן א מת מצוה איז דוחה די עבודה, ס'טייטש א כהן וואס גייט טון די עבודה ער זעט א מת מצוה, מת מצוה איז דוחה די עבודה, פון דעסט וועגן ס'איז נישט דוחה שבת, און ממילא מיט דעם איז די קל וחומר אפגעפרעגט, ווייל דו ווילסט מיר א ראיה ברענגען אז רציחה איז דוחה שבת, קען זיין נישט, קען זיין רציחה איז טאקע דוחה די עבודה אבער שבת נישט, אזוי ווי א מת מצוה, אזוי די ברייתא מצדד געווען צו זאגן, אבער די ברייתא איז גראדע אוועקגעפאלן פון דעם, פארוואס ווייל הדר אמר, שפעטער האט די ברייתא געזאגט ניין, קבורת מת מצוה תדחה שבת מקל וחומר פארקערט גאר, זאל מען אוודאי זאגן אז באגראבן א מת מצוה זאל דוחה זיין שבת פארוואס, ווייל ומה עבודה שהיא דוחה שבת, קבורת מת מצוה דוחה אותה, מולאחותו. וואס טייטש עבודה איז דוחה שבת? עבודה איז שטערקער פון שבת. קבורת מת מצוה איז דוחה עבודה, מ'לערנט עס ארויס פון ולאחותו, אין אנדערע מסכתות. אבער על כל פנים זעהן מיר אז קבורת מת מצוה איז שטערקער פון די עבודה, און די עבודה איז שטערקער פון שבת. איז לכאורה כל שכן אז קבורת מת מצוה איז שטערקער פון שבת. שבת שנדחה מפני עבודה אינו דין שתהא קבורת מת מצוה דוחה אותה. האבן מיר א קל וחומר אז קבורת מת מצוה זאל דוחה זיין שבת. און ממילא האבן מיר נישט קיין פירכא אויף די פריערדיגע קל וחומר, און ממילא לכאורה האבן מיר זייער א גוטע קל וחומר אז בית דין זאל מעגן הרג'נען שבת, תלמוד לומר לא תבערו, פארדעם דארף מען די לא תבערו, אבער ווייטער ס'האט נישט קיין שייכות מיט עשה דוחה לא תעשה מיט כרת. זאגט די גמרא דרך אגב, וויל די גמרא מסביר זיין די ברייתא לויט די אנדערע צד, לויט די הוה אמינא, אזוי האבן מיר געהאט א הוה אמינא אז די ברייתא האט יא גערעדט פון עשה דוחה לא תעשה איז די גמרא וויל עס מסביר זיין זאגט די גמרא ולמאי דסליק אדעתיה מעיקרא לויט ווי מען האט פריערט מסביר געווען דאתי עשה ודחי לא תעשה מאי או אינו דקאמר וואס איז די צדדים פון די תנא וואס טייטש לכאורה די ברייתא וואלט געדארפט גיין פשוט די ברייתא וואלט געדארפט זאגן נארמאל ווייסט מען א כלל עשה דוחה לא תעשה שיש בה כרת און ממילא די עשה פון הרג'נען די עשה וואס בית דין איז מצווה צו הרג'נען א רוצח זאל דוחה זיין די לא תעשה פון שבת איז אויף דעם דארף מען א פסוק וואס איז די או אינו וואס די ברייתא טענה'ט צוריק אפשר נישט, וואס טייטש אפשר נישט? ס'איז דאך פשוט א יא, איז די גמרא מסביר הכי קאמר, מה אני מקיים מחלליה מות יומת בשאר מלאכות חוץ ממיתת בית דין, איך וואלט ווען געזאגט אז מען מעג הרג'נען בית דין מעג הרג'נען שבת, אבל מיתת בית דין דחי שבת פארוואס? ווייל דאתי עשה ודחי לא תעשה, אז א עשה דוחה א לא תעשה, הדר אמר, אויף דעם זאגט אבער די ברייתא אפשר נישט.

פארשטייסט אז א עשה איז דוחה א פשוטע לא תעשה, איז די זעלבע זאך א לא תעשה מיט כרת זאגט די גמרא, זאגט די ברייתא, מה לי חומרא זוטא מה לי חומרא רבה, וואס איז א חילוק וואס די עונש, צו עונש איז מלקות צו עונש איז כרת, אויב דו זעסט א מושג אז א עשה קען דוחה זיין א לא תעשה, איז דא אויך זאלסטו זאגן א עשה איז דוחה זיין א לא תעשה מיט כרת, דערפאר תלמוד לומר לא תבערו, איז דא א פסוק פון לא תבערו אז ס'איז נישט אזוי, אזוי איז די גמרא מסביר די הוה אמינא וויאזוי מ'האט געמיינט צו לערנען די ברייתא, מ'האט געטראכט צו לערנען די ברייתא, אבער למעשה למסקנא לערנט מען נישט אזוי די ברייתא, די ברייתא רעדט נישט פון עשה דוחה לא תעשה, די ברייתא האט נישט קיין ראיה אז עשה דוחה לא תעשה מיט כרת, די ברייתא זאגט סך הכל אז ס'וואלט ווען געווען א הוה אמינא מיט א קל וחומר צו זאגן אז בית דין מעג הרג'נען שבת און אויף דעם איז דא א פסוק אז ס'איז נישט אזוי, איז ווייטער האמיר נישט קיין ראיה אז עשה דוחה לא תעשה מיט כרת, איז אוודאי אז ס'איז נישטא קיין ראיה, די סברה זאגט אז נישט, די סברה זאגט אז א עשה איז נישט דוחה לא תעשה מיט כרת, דארף מען פארשטיין וואס דארף מען האבן די עליה ביי יבום, מען וואלט אליין געוויסט מסברה אז א עשה פון יבום איז נישט דוחה א לא תעשה פון עריות,